הייבט זיך אן היינט נאכט אלע הלכות, הייבט שוין אן אביסל צו טרויערן, קען שוין נישט הערן קיין מיוזיק, קען נישט באנייען קיין זאכן, קען זיך נישט שערן. די דריי וואכן היימיר אונז אן קלאגן אויף די גרעסטע חורבן, חורבן בית המקדש, אידישע קינדער זענען פארטריבן געווארן אין גלות, שוין זייער א לאנגע צייט וואס אונז זעמער פארטריבן די גמרא פארציילט א שרעק פון א מעשה וויאזוי די חורבן האט זיך אנגעפאנגען א פחד פון א מעשה צוויי אידן האבן זיך געקריגט שרעקליכע שרעקליכע מעשה. די גמרא ברענגט ארויס אז די גאנצע חורבן האט נאר צו טון מיט דעם אז אידישע קינדער האבן זיך פיינט, אידישע קינדער קריגן זיך. ווען איינער געמאכט א שמחה, און בטעות, נישט דא קיין טעות אלס איז פון אויבן אבער מ'האט געשיקט אינוויטעישאנס איז אנגעקומען צו א איינעם זיין שונא, און דער בעל השמחה זעט אינמיטן די שמחה ווי זיין פיינט זיצט אים דארט ביים טיש, זאגט ער אים אנטשולדיג גיי ארויס פון דא, גיי ארויס פון מיין שמחה, דו האסט נישט קיין רעכט צו קומען דא מיר אינדערהיים, מיין חתונה, מיין שמחה. און די איד איז געווארן זייער פארשעמט און ארויסגיין אינמיטן נאכט ווארף מיך ארויס פון א שמחה, אפשר כ'גיי באצאלן מיין פארשען, ווארף מיך נישט ארויס, פארשעם מיך נישט, גיי ארויס פון דא, א איד האט פיינט געהאט א צווייטע איד,

דו האסט נישט קיין רעכט דא צו זיין. פארשעם מיך נישט, טו מיך נישט וויי. ער האט אים אנגעכאפט אים ארויסגעווארפן, און דער איד האט געזאגט, קוק, ס'איז דאך געווען ביי די שמחה רבנים און קיינער האט נישט מוחה געווען, מ'קען טון וואס מ'וויל, מ'קען טשעפענען, מ'קען פארשעמען, איז ער געלאפן נישט מער נישט ווייניגער געגאנגען מסר'ן, געגאנגען מסר'ן. און אזוי איז געווארן די גאנצע חורבן. זאגט די גמרא די גאנצע חורבן אלץ איז פון שנאת חינם, א איד האט פיינט א צווייטן איד. אז מ'הייבט יעצט אן די דריי וואכן, איז נישט סתם מ'דארף טון די הלכות טאקע, אבער מ'דארף וויסן וואס וואס דארף איך פאררעכטן, וואס דארף איך ארבעטן, וואס דארף איך וואס דארף איך טון צוריק צו ברענגען די בית המקדש.

בעטן דעם אייבערשטן, רבונו של עולם, איך זאל איך זאל מיך מיט קיינעם נישט קריגן, איך זאל נישט קיינעם נישט וויי טון, איך זאל קיינעם נישט אוועקשיקן, איך זאל קיינעם נישט מצער זיין. מ'האט געמאכט אויף אונז א בלבול, ברסלב'ע חסידים.

כ'בין אנגענומען, עקסעפטעד, כ'בין, כ'שפיר ווי דא האב איך א פלאץ, דא האב איך א פלאץ צו לערנען, דא האב איך א פלאץ צו דאווענען, דא האב איך א פלאץ ביים אייבערשטן, נאר נאר נישט אהין גיין, חס ושלום נישט אנקומען צו ברסלב. ציט זיך שוין פונען הייליגן רעבן ציט זיך א מחלוקת אויפן רעבן דער רבי האט געזאגט אז אזוי האט געמוזט זיין ווייל דער רבי'ס נשמה האט געדארפט אראפקומען אויף די וועלט דער רבי האט פארציילט די גאנצע השתלשלות האט דער רבי געזאגט פאר איידער זיין נשמה איז אראפגעקומען אויף די וועלט האט דער סמך מם געשריגן אויבן אויב די נשמה דער רבי קומט אראפ אויף די וועלט נו וואס האסטו מיך באשאפן און דאס האט סמך מם געשריגן צום אייבערשטן וואס האסטו מיך באשאפן נעבעך רחמנות האסט מיך באשאפן אזוי געוויינט וואס האסטו מיך באשאפן האט מען אים געענטפערט די נשמה מוז אראפ קומען אויף די וועלט דו קענסט גיין זיך א עצה געבן איז צוריקגעקומען מיט א עצה און געלאכט זיך געטראפן מיט א אלטיטשקן ער האט זיך שוין מיט אים לאנג געקענט און געלאכט און מ'האט אים געזאגט דאס איז די עצה לאכן פון רעבן, רעבנס נשמה וועט אראפקומען אויף די וועלט נאר מיט די עצה, אבער מען לאכט, מען צורייסט דעם רעבענס ספרים, מען רעדט אויפן רעבן, מען רעדט אויף ר' נתן, מען רעדט אויף די הייליגע תלמידים. דאס איז די גלות, דאס איז די גלות, און פארשטייט זיך דער סמך מם איז א גריבן יונגל, א גריבן, ער קומט צו א מענטש און ער מאכט אים אויסקוקן אז ס'איז א מורא'דיגע מצוה, מצוה גדולה לשם שמים, און פארשטייט זיך איך בין גערעכט, איך בין גערעכט און איך בין גערעכט און יעדער איז גערעכט, אבער אז מען קריגט זיך מען קריגט זיך מיט א צווייטע איד מאכט מען צער פארן אייבערשטן, אז מען קריגט זיך מיט א צווייטן מאכט מען מאכט מען אז די בית המקדש זאל נישט קענען אויפגעבויט ווערן. זעמער יעצט אריין אין די דריי וואכן דארף מען זען וואס קען מען אונז טון צוריק אויפבויען די בית המקדש, עטס ווייסט גאנץ גוט וואס די הייליגע רבי האט געזאגט, און מ'האט געפרעגט ר' נתן וואס די רבי האט מגלה געווען וואס וועט זיין ווען משיח, די רבי האט פארציילט פאר ר' נתן פונקטליך וואס גייט זיין. די גאנצע פרשה וואס איז יעצט דא מיט פוטין און מיט מיט אוקריינע די אלע זאכן האט דער רבי פארציילט פאר פאר ר' נתן וואס האט אלעס אפגעשריבן מגילת סתרים פונקטליך וואס גייט זיין פון ביז משיח וועט קומען פונקטליך וואס וועט זיין מיט רוסלאנד צום סוף און וואס וועט זיין מיט די גאנצע געגנט ארום אלעס האט דער רבי פארציילט אבער ר' נתן האט עס נישט געוואלט איבערזאגן איין זאך האט ער געזאגט איין זאך קען איך איבערזאגן אז ווען מען וועט זען אז דער רבי'ס ספרים גייט אריין אין די וועלט קען מען זיך גרייטן אויף משיח. נו, קומט אויס אז ווער ס'וויל האבן א חלק אין ביאת משיח, ווער ס'וויל האבן א חלק אין די גאולה, דארף עוסק זיין אין פארשפרייטן דעם הייליגן רבינ'ס ווערטער. לאמיך געבן פאר נאך א בחור, נאך א אינגערמאן, נאך א משפחה, נאך א איד, זאל ער אויכעט וויסן אז דער אייבערשטער איז מיט אים, זאל ער אויכעט וויסן ער קען רעדן צום אייבערשטן. מענטשן מיינען מען דארף גיין הפצה נאר אין געפאלענע פלעצער, פלעצער וואס די בוחרים האבן שוין אראפגענומען בארד און פאות, מען דארף גיין הפצה צו ערליכע אידן, ערליכע אידן דארפן אויך וויסן אז ס'איז דא א באשעפער, ווער איז גרעסער פון ר' נתן? דו ווייסט ווי גרויס ר' נתן איז געווען? ר' נתן איז געווען אזוי גרויס, געווען א תלמיד פון די הייליגע קדושת לוי, ר' נתן איז געווען,

א נייע זאך ווען רבי נתן איז געווען ביים הייליגן קדושת לוי איז ער געווען דארט אין בארדיטשוב איז געווען די מנהג מוצאי שבת יעדע וואך מאכט מען א גורל איינער גרייט אן מלוה מלכה איז געווען אין די זומער וואכן נאך סוף זומער מוצאי שבת איז ארויסגעקומען רבי נתן רבי נתן דארף גיין אנגרייטן מלוה מלכה און רבי נתן איז געגאנגען קויפן בייגעלעך און אויפן וועג טראכט ער צו זיך, וואס איז מיך, איז דאס איז מיין גאנצע, וואס איז די גאנצע סיפור, די ריזן פון לעבן, אנגרייטן מלוה מלכה בייגלעך, צו וואס איז א נאכדעם, וואס איז פארדעם, ער האט געשפירט אז, האסט נישט דעם אייבערשטן, ווייסט נישט די זאך פון רעדן צום אייבערשטן, צו וואס האט אלעס פרובירט, ס'איז געווארן ממש, ס'איז אים געווארן ענג, ס'איז אים געווארן שלעכט, האט אפגעמאכט אז ער גייט נישט קויפן קיין בייגלעך, ער איז אריין אין א בית מדרש, ער האט געטראפן א פארמאכטע שול, איז אריינגעקראכן אין די ווייבער שול, און דארט איז ער געזיצן, ער האט גענומען א תהלים, נאכנישט געוואוסט די זאך פון רעדן צום אייבערשטן, ער האט גענומען א תהלים, ער האט אנגעפאנגען זאגן תהלים מיט מורא'דיגע בכיות, ער איז געווען אזוי, געווען אזוי צעבראכן, איך בין באשאפן געווארן צו אנגרייטן מלוה מלכה, איך בין באשאפן געווארן צו קויפן בייגלעך, און ער זאגט תהלים און ער זאגט תהלים און ביז קאפיטל נ'. און ער דרימלט איין אין ווייבער שול, און ער חלומ'ט זיך ער זעט ווי ער קריכט ארויף אויף א לייטער, און ער פאלט אראפ, און ער קריכט ארויף, און ער פאלט אראפ, און ער קריכט ארויף, און ער פאלט אראפ, אינמיטן הערט ער איינער שרייט אויבן אויפן לייטער, נתן! כאפ דיך אן מיט אלע כוחות, מיט אלע כוחות! אין אלט אידיש האט עס געשריגן, דראפע דיך, דראפע דיך! כאפ דיך אן, דראפע דיך און דערהאלט זיך! קיינמאל נישט געזען דעם פנים פארדעם. שוין אפאר וואכן שפעטער איז פונקט אויסגעקומען ס'איז געווען סליחות האט ער געזען און ר' נתן געוואוינט נישט ווייט פון ברסלב, אייבערשטער העלפן זאל מען זיין אין אומאן, ווייס נישט צו די יאר איז א צייט ארומצופארן דארט צו מקומות הקדושים אבער אז ס'קומט אויס צו פארן צו ברסלב פון אומאן קיין ברסלב פארט מען דורך נעמירוב, נעמירוב, וויאזוי ס'הייסט אויף אוקרייניש, דארט האט ר' נתן געוואוינט.

ווייס נישט האב איך אמאל געווען סליחות אין שולן אבער ווען ס'גייט מען קען אלע סליחות א צייט וואס דו קענסט מאכן זייער אסאך געלט אויב דו שטייסט אויף גאר פרי א צדקה גייער אויב דו קומסט אריין אין די גרויסע שולן און מ'האלט פון אנפאנג סליחות פון אשריי ביז נאך שמע קולנו. פינף און צען און צוואנציג און פופציגער מענטשן זענען, מענטשן ווילן זיין גוט, מענטשן טוהן תשובה, מענטשן, ס'איז א מורא'דיגע התעוררות, א פחד, חסידישע פלעצער, א פחד כאפט אלע סליחות, אבער נאך שמע קולנו, בעק טו נארמאל. דאס זאגט מען דאך שוין יעדן טאג די עננו השם עננו איז דאך שוין אינטערעסאנט. איי פארקערט די אלע פזמונים מ'זאגט דאך אינטערעסאנטע פזמונים און ווערט געשריבן אזוי ס'איז אויף גראמען די ווארט מיט די ווארט און א ווארט פון איוב און א ווארט פון משלי און וואס זאל איך יעצט טון מיט דעם אבער אזוי איז דאך א אינטערעסאנטע זאך א נייע זאך צו מיט א ניגון דאס זאגט מען און עננו עננו איז דאך א הערליכע תפילה. מי שענה חטא. און רבי נתן זעט א איד אין בית מדרש ליפא, ער זאגט זייער שיין סליחות, ער גייט צו צו אים, ער געווען אזוי הונגעריג רבי נתן, א אויסגעהונגערטע מענטש, ווייל א מענטש ווילאנג ער שפירט נישט, ווערט נישט מקורב צום צדיק, ער גייט דא און ער גייט דארט, איך געדענק ווי איך בין געווען הונגעריג, אוי בין איך געווען הונגעריג, אוי בין איך געווען הונגעריג, איך בין געגאנגען און געקומען און פון איין רעבין צום צווייטער רעבין, איך. איך בין אזוי הונגעריג צו טרעפן עפעס א ערליך איד אבער איך האב גארנישט קיינמאל נישט געשפירט אזוי ווי עפעס רוקט זיך ביי מיר. איך בין געזיצן אסאך פרייטאג צונאכטס'ן ביי דיין זיידן, אסאך אסאך פרייטאג צונאכטס, אהיימגעקומען צופרי, דיין זיידע איז א צדיק. סקולענער רבי איז א צדיק, איך? וואס האט ער געוואלט פון מיר, דריי פארטאגס, פיר פארטאגס, נאך פאר ער איז געווען א גרויסער רבי, איז נאך נישט געווען קיין מנין, זיצן שעות און שעות, און געגאנגען פון די רבי צו די רבי, פון יענע רבי, אז א מענטש איז הונגעריג, ער זוכט, פיל מיר אן מיין לאך, עפעס א לאך האב איך, און רבי ליפא זאגט אז ס'דא א רבי אין ברסלב, אייניקל פון בעל שם טוב, און. דארט דריי איך מיך, ביי דעם גוטע איד, ר' נתן איך זעה גלייך איז ער, גלייך געטראכט ער גייט אהין, האט ער אים געזאגט, קוק אהער, ווארט נאך, ווייל ווייל דארט מוז מען קומען ראש השנה, נו שוין, האט ער זיך אפגעמאכט ער גייט פארן אויף ראש השנה, און ר' נתן קומט צום רבי'ן און ער זעהט אז דעם רבי'ן האט ער געזעהן אין חלום.

וואס איז מחדש געווען דא? וואס איז שוין מחדש געווען? וואס האט ער געזאגט? ר' נתן האט געזאגט, איך האב געשפירט, אה, ס'האט אנגעפילט מיין חסרון, די חסרון וואס איך דריי מיך ארום יארן יארן און איך זוך, איך קען שס, איך לערן, איך דאווען און איך טו אלעס וואס מ'דארף טון, וואס א ערליכע איד דארף טון, אה, רעדן צום אייבערשטן, דאס גייט עס מאכן? האסט עס נישט געוואוסט. איך טרעף א מענטש, וואס ברסלב, אה, איך רעד, קיינער רעדט נישט צום אייבערשטן? איך רעד צום אייבערשטן! אינטערסאנט האט ר' נתן טאקע נישט געהערט פאר דעם דאזיגן. כ'זאג עס פאר די מפיצים אז ס'הייבט זיך אן די דריי וואכן און מען גייט יעצט ארויס גיין אויף א מלחמה, מען גייט גיין צו ישיבה צו ישיבה, פון קאנטרי צו קאנטרי, פון קעמפ צו קעמפ, פון רעסטוראנט צו רעסטוראנט, ווי איך גיי און ווי איך שטיי גיי איך ברענגען נאך, כ'גיי ברענגען משיח, כ'גיי ברענגען משיח, כ'גיי ברענגען, די הייליגע חכמים זאגן, ביי וועם ס'איז דא דעת כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש, ער האט די בית המקדש, דו האסט די בית המקדש, דו האסט די בית המקדש, מוהראש האט מיר געגעבן די בית המקדש, דער רבי האט מיר געגעבן די בית המקדש, איך ווארט אויף משיח, איך וויל גיין אויף ארץ ישראל מיט משיח, איך ווארט אויפן בית המקדש, איך ווארט אויף די קרבנות, אבער וואס משיח גייט אויסלערנען פאר די וועלט, דער רבי האט מיר עס געגעבן. רעדן צום אייבערשטן, שפירן די אייבערשטער איז מיט דיר, די אייבערשטער איז מיט דיר, רעד, רעד זיך אויס, דערצייל דעם אייבערשטן וואס באדערט דיך, דערצייל די אייבערשטער דיין ווייטאג, שמועס עס אויס מיט אים. יא, אבער דער אייבערשטער ווייסט סיי ווי סיי אלעס, וואס דארף איך אים דערציילן, ער ברענגט דיך עס, וואס פרעגסטו קשיות? טו עס, וועסט שפירן א נייע סארט לעבן,

די גאנצע וועלט לערנט די אלע וואס זאגן ווען מען וואלט נישט געהאט, מיין מגיד שיעור רעדט ער אויך פון אמונה מיין מגיד שיעור רעדט פון אמונה הערט ער אויס ר' נתן הערט נישט אויס ר' נתן הערט ער אויס איינער וואס יענער הערט אויס ר' נתן אלעס דרייעט זיך ארום דאס חיזוק פון הייליגן רבין פון ר' נתן נו ר' נתן האט נישט ר' נתן האט אויך נישט געוואוסט פארן רבין ר' נתן האט אויך נישט געוואוסט די גייסט אויף פארט צו וועם זוכסטו? זוך אן ערליכע איד, זאג אים, דו ווייסט, היינט דארף מען שוין נישט רעדן, געסט אים א קונטרס, געסט אים א גיליון, אוי איז דא לשון הרע, אוי מען זאגט מען טאר נישט אריינקוקן אין דעם, מען צורייסט אים, מען וועט דיך טראגן א, היינט בייפרי מען גייט אים שוין טראגן די וואך צו א רב, כ'בין געוואר געווארן אז ער דרייט זיך דא, מען גייט אים שוין טראגן צו א רב. מען גייט אים שוין טראגן צו א פראפעשענעל, מען גייט אים שוין אויסרעדן, מען גייט אים שוין טראגן צו רבנים, ווייל רחמנא לצלן ס'איז אנגעקומען צו ברסלב, ווי ברסלב? היכל הקודש, רחמנא לצלן, דאס איז די גלות, די לשון הרע וואס מען רעדט אויפן רעבן, די ליצנות וואס מען רעדט אויפן רעבן. הייליגער רבי נתן האט געהאט אזוי אסאך מחלוקת. מוהרא"ש פלעגט רעדן, מוהרא"ש פלעגט רעדן פון רבי נתן מיט אזא ליבשאפט און מיט אזא רחמנות, ער פלעגט זאגן, איך וואונטש נישט ווען א מענטש זאל אזוי ליידן ווי רבי נתן האט געליטן. רבי נתן האט געליטן פון יעדן איינעם. געליטן פון זיין טאטע, און ער האט געליטן אין שטוב, פון זיינע קינדער, און פון אנשי שלומינו, און אפגערעדט פון אינדרויסן. ר' נתן איז געווען אויפן וועג צו א חתונה, ער איז געפארן חתונה מאכן זיין זון. שוין. און ער פארט מיט די תלמידים, מען גרייט זיך צו פארן צו א חתונה, און אויפן וועג, זעט מען פון דערווייטנס עפעס טוט זיך דארט. האט מען געבעטן ר' נתן ער זאל בלייבן שטיין אין די וואגן. זאל אים נישט אריין לייגען אין א סכנה מען וועט גיין קוקען וואס דארט טוט זיך, גייט מען אהין און מען זעט נישט מער נישט ווייניגער חסידישע אידן שטייען מיט שטעקענעס, מיט שטריימלעך און מיט שטעקענעס מסתם אן שטריימלעך, ס'איז געווען אינמיטן וואך אבער חסידישע חסידישע אידן שטייען מיט שטעקענעס מען ווארט אים אפ פשוט מען וויל אים הרג'נען. קודם איז מען שנעל צוריק געלאפן זאגן רבי נתן זאל זיך באהאלטן אין וואלד. ער איז אריין געלאפן שנעל מען שטעל דיך פאר א מחותן גייט צו א חתונה ער פארט יעצט חתונה מאכן זיין קינד. מוז אנטלויפן אין וואלד זיך באהאלטן מען ווארט אים אפ מען וויל אים שלאגן. שוין מען איז געגאנגען רופן די מחותן מען איז געגאנגען רופן די פאליציי מען האט געמאכט סדר. נאכדעם גייט מען זוכן ר' נתן, טרעפט אים נישט, גייט מען אריין טיפער אין וואלד, זעט מען ווי ער זיצט געטראפן א שטיין און ער איז זיך מתבודד און ער איז געווען אזוי פארקאכט אזוי רעדן צום אייבערשטן אז ער האט אפילו נישט באמערקט אז מען קומט נעבן אים, ער רעדט צום אייבערשטן רבונו של עולם, א פשוטע וואסער טרעגער, א בעל עגלה, גייט חתונה מאכן א קינד, קומט אים אזא קבלת פנים אז מען זאל אים אפווארטן צו שלאגן, וואס קומט מיר דאס? דאס מוז זיין נאר ווייל איך פארשפרייט דעם רבינ'ס עצות, און דער סמ"ך מ"ם קען דאס נישט אויסהאלטן, עד כדי כך אז מען זאל אפווארטן א מחותן ביי א חתונה, נאר אים אפווארטן און וועלן שלאגן? מוז זיין, מוז זיין אז דער סמ"ך מ"ם שטייט דא, און ער האט זיך אזוי געזינגען דארט דעם ניגון, א ניגון, א באקאנטע תנועה אין ברסלב וואס מיר זינגען עס אויף אשת חיל.

אזוי אזוי האט רבי נתן געזינגען שוין נאכדעם איז ער געגאנגען צו דער חתונה אבער וואס זעט מען פון דעם יעצט שטייען מיר יעצט אין די דריי וואכן די גאנצע גלות איז נאר שנאת חינם נישט די גוי גוי, דאך די גוי האט פיינט דעם איד אוי די גוי האט פיינט דעם איד מוהרא"ש פלעגט דערציילן פון די הייליגער דער הייליגער צדיק ר' מאיר פרעמישלאנער, ווי קען זיין אז מען זאל געבן א נאמען א סדרה נאך א גוי? נישט געטראכט פון דעם? קינדער אין חדר האבן דאס נישט געפרעגט? פרשת בלק? נישט געקענט טרעפן קיין בעסערע פרשה? הייליגע סדרות, הייליגע פרשת בלק. פרשת פנחס, אבער ס'איז א ווארט פון די תורה, בלק, א גוי, טמא. דער הייליגער צדיק האט געזאגט אז ער איז געווען א ערליכער גוי, ער איז געווען א ערליכער גוי, ווייל ס'דא גוים וואס זיי מאכן זיך, זיי מאכן זיך חברים, מען שמייכלט צום איד, ער איז נישט קיין ערליכער גוי, ווייל ער מאכט זיך, ער ווייזט נישט ארויס זיין אמת'ע פנים, ער איז א ערליכער גוי, ער האט געזאגט אפן און גראב, איך וויל דיך הרג'נען, אפן. קומט ער א נאמען? קומט ער א נאמען? דאס אליין איז א לימוד, א מענטש זאל וויסן, זאלסט וויסן, דאס וויל דער גוי טון. ניין ניין ניין ניין, אונז זענען מיר זייער נאנט צו די גוים, אונז זענען שוין דא, זיי פרעגן דען, שוין דא, זענען מיר שוין דא, און די טאון מעמבערס זענען שוין זייער נאנט, און דער וואס שמייכלט צו דיר, ער איז נישט קיין ערליכער, ער פאפט דיך אפ, דער וואס זאגט דיר אפן ניין איך לאז דיר נישט בויען, אה.

די רעגעלאסיע ווערט מער און מער איינגעריסן, ווי מ'קומט זיך צוזאם ווי מען זיצט צוזאמען, שוין, ווערט זיך קאנווינסט צו נעמען אביסל גרוזעליך, נעע, איך וויל נישט קיין גרוזעליך, איך גיי נישט פארברענען מיין מח, אבער וואס הייסט, וויאזוי ביסטו אזוי פרייליך, וויאזוי ביסטו אזוי רואיג, וויאזוי איך בין פרייליך, איך האב געוואר געווארן, דער רבי זאגט מיך אז מען קען רעדן צום אייבערשטן, דער רבי זאגט מיר אז דער אייבערשטער איז דא, דער אייבערשטער איז גוט צו מיר, יא אבער ס'הייסט וויאזוי וויאזוי וויאזוי וויאזוי דו שרייסט נישט דו ווערסט נישט פארלוירן וויאזוי קענסטו נעמען די סטרעס פון א ווייב סטרעס פון קינדער סטרעס פון געלט פיער פרעשור מען דארף זיך צושטעלן ווייל יענער האט געבויט דארף איך אים נאכמאכן לאמיר נעמען גרוזעליך לאמיר נעמען אביסל דאופ און מיר זיך פארסאמען דעם קאפ פארסאמען פארברענען די מח ניין ניין איך נעם מיר דעם רבינ'ס גראז. ווייסט וואס דער רבינ'ס גראז איז? דער רבי איז אמאל געגאנגען שפאצירן ניסן, און אנגעפאנגען וואקסן די גראז, זאגט דער רבי פאר זיין טאכטער דו הערסט? דו הערסט די גראז ווי זיי זינגען צום אייבערשטן? דו ווייסט ווי ס'געשמאק איז צו גיין שפאצירן צווישן די גראז? אפילו אונז הער מיר עס נישט, אונז הער מיר נישט די גראזן זינגען, אבער מען קען זען א חילוק ווען דו גייסט, ווען דו גייסט עס באדערט עס אויף א ראוד,

איך מוז, איך מוז דיר פארציילן וואס איך מאך מיט דא, איך מוז דיר פארציילן, ס'איז פרייוועט, אבער דיר קען איך עס פארציילן, און ער הייבט אים אן אויסגעבן סודות, קודם כל, וואס פארציילסטו פריוואטע זאכן? וואס פארציילסטו? דו פארציילסט פריוואטע זאכן, פארשעמטע זאכן פון דיר? דער חבר וואס דו מיינסט, אז ער וועט דיך נאכדעם גיין בארעדן, און ער וועט דיך נאכדעם אונטערברענגען מיט דעם.

יענער יענער יענער מיט די עקספיריענס שוין אויסגעהערט אסאך פרייוועט זאכן ער האלט זיך אונטער מיט אסאך אסאך גאסיפ און אסאך ער ווייסט יעדן איינעמס שמוץ מיט יעדן איינעמס זאך נאר וואס זאל איך טון ס'דרוקט מיר ס'דרוקט מיר זאל איך נישט פארציילן פאר קיינעם? גיי דערצייל עס פאר דעם אייבערשטן אנהייב איז עס שווער אנהייב איז עס שווער די זאך פון עס באדערט דאס ווייל א מענטש שפירט נישט דעם אייבערשטן א שטריימל האסט א שיינע וויפיל האט עס געקאסט? פֿו! איך זע שוין געמאַכט אַ שיינער שטרײַמל, האָט אַפֿילו אַ ווײַסע וועסטל, האָט אַפֿילו פּעפּערטע הויזן, אָבער אַז מע זינדיקט און מע היט נישט די אויגן, אַז מע היט נישט די אויגן, פֿאַרלירט מען די אמונה. און ווען מע פֿאַרלירט די אמונה, קען איך מיך נישט אַראָפּזעצן אין אַ ליידיקע שטוב, אַ, אייבערשטער, ס'גייט נישט. ס'גייט נישט. אָ, שטרײַמל, און צו ס'אָטעמט, צו ס'פֿליט, און אַפֿילו סאַמע דאָ, אַ נײַער סטײַל, גראַדע, ער איז אַ זינגער.

איך וואס טוסטו דא? דו וואוינסט דא אין די געגנט? נאר איך האב דא א אפיס, אפיס, איך האב א געטשיז, אה, איך ווייס נישט, ביינאכט, איך האב מיך איבערגעשטרענגט פון א גאנצע טאג, פלעין פון די בחורים, איך האב דא א אפיס, וואס איז דא אין די אפיס? פיר ליידיגע ווענט? וואס איז דא אין די אפיס?

אמונה האסטו נישט, דער רבי זאגט ברית מיט אמונה, ברית מיט אמונה גייט געקניפט און געבינדן, א מענטש איז פוגם בברית, ער היט נישט זיין אויגן, אלעס הייבט זיך אן מיט די אויגן, ווערט אים שוואך די אמונה, אוודאי איז דא א באשעפער, אבער ווייט אוועק, מיליאנען מייל ווייט אוועק אויבן איז די אייבערשטער.

יעדן איינעם, איינער שרייט אויף דיר גיי ארויס פון דא, מען האט נישט געהאלטן פון דיר, איז קודם כל אויב מען פרעגט דיך צו מען האט רשות, דאס איז אלע מפיצים, אויב מען פרעגט דיך, גייסט אין ישיבות, מען האט רשות, זאגן עס האט רשות פון די ראש ישיבה, האט רשות פון די ראש ישיבה, איך געב רשות, דארפסט נישט זאגן די ראש ישיבה, וועט ער זאגן ביסט א ליגנער, זאג נישט די ראש ישיבה געבט רשות, ווייל די בחורים דא הערן, אין אלע ישיבות הערן אזוי אויס די ראש ישיבה. די ראש ישיבה געט רשות צו גיין. שוין, קודם האסטו רשות. דו גייסט, אויב דער בחור מאכט חוזק פון דיר, גייסטו צו די נעקסטע בחור. דארפסט דארפסט דיך נישט, דארפסט דיך נישט מבלבל זיין. וואס ע, וואס געב איך דיר? וואס געב איך דיר? וואס שטייט דא? איך טאר נישט אריין, זאג מיר, וואס שטייט דא? שטייט נאכאמאל דארפסט וויסן, די אייבערשטער איז מיט דיר, פארליר דיך נישט, פארליר דיך נישט, די אייבערשטער איז מיט דיר. שטייט דא א וועג פון לערנען, א וועג פון לערנען, דו ווייסט מ'האלט יעצט פרשת פנחס, בראשית, שמות, ויקרא, מ'ענדיגט יעצט במדבר, די מענטש האט דאך נישט מעביר סדרה געווען פון אנהייב יאר, שיינע שטריימל, חסיד, ער ווייסט נישט, יא געהאלטן, ער האט נישט געהאלטן, ער רעדט פיין, ער עפענט נישט קיין חומש, ער ווייסט נישט וואסערע סדרה גייט די וואך, מוזט אים געבן א גליון, מוזט אים געבן א קונטרס, ער זאל סך הכל אנהייבן לערנען, זאל זיכן אינדערהיים און אנהייבן לערנען. איך וויל עפעס וואס וואס וויל די רעבע וואס וויל די רעבע יעדער זאל בלייבן ביי זיין חסידות אבער דארט לערן בלייב א חסיד פון דיין רעבן דארט לערן דארט זיי מעביר סדרה דארט רעד צום אייבערשטן דאס איז ווען משיח וועט קומען משיח וועט קומען וואס מיינט עס גייט בויען א בית מדרש הגדול ווי אלע גייען דאווענען צוזאמען עס איז דאך די בית המקדש מקדש איז דא דריי מאל א יאר וואס גאנץ כלל ישראל קומט שלש רגלים סתם אזוי וועט זיך יעדער זיין בית הכנסת אין זיין שטעטל ס'וועט ווייטער זיין רבנים דיינים ס'וועט ווייטער זיין גבאים ווייטער זיין ראש הקהל אלעס וועט ווייטער אנגיין איך וויל דאווענען אין משיח'ס שול משיח וועט דיך אויסלערנען גיי אין דיין שול ביי דיין רבי דארט רעד צום אייבערשטן דארט רעד צום אייבערשטן. דאס דארף מען יעצט טון אין די דריי וואכן, ווי מער פארשפרייטן נאך אידישע קינדער זאלן וויסן, דו קענסט רעדן צום אייבערשטן, דו קענסט ארויסגיין פון דיין גלות, דו קענסט ארויסגיין, מען דארף זיך קריגן, מען דארף זיך קריגן, בפרט מיט אינגעלייט, אינגעלייט זאלן האבן א רחמנות אויף אינגעלייט, זיי האבן חתונה, און ס'איז דא חתנים קלעסעס, און ס'איז דא שלום בית'ס.

וואס דארפסטו רעדן? קיינער גיבט נישט די ביסל שכל צו נישט רעדן, רעד נישט אויף א שווער רעדט מען נישט, אויף א שוויגער רעדט מען נישט, רעד נישט. א ווייב זאלסט קיינמאל נישט רעדן קעגן אירע עלטערן. אין בית המדרש מיט א חבר קענסט אים זאגן שטילערהייט אין די אויער. פאר שווער פארשטייסט? ש. אבער צו א ווייב? קיינמאל נישט רעדן, זאג עס פאר א חתן, א מזל טוב פרייען.

אויס אז מ'רעדט נישט אויף עלטערן, ס'דא אביסל א טראפ שכל קען ראטעווען א מענטש'ס לעבן. געב אים א קונטרס, מוהרא"ש האט געשריבן אזוי אסאך קונטרסים אויף שלום בית. ס'דא נאך א טראפ שכל? דערצייל נישט, דערצייל נישט פאר דיין ווייב דורכפעלער. דערצייל פאר א ווייב דערציילט מען נישט דורכפעלער.

דערצייל דעם אייבערשטן, אדער איך גיי צו א ציון פון א צדיק, וויאזוי איך רוף ענק אן איז עס קומט זיך פון קרית יואל, וויאזוי איך רוף דיך קרית יואלע בטלנים, און די אינגעלייט וואס קומען פון מאנסי, קומט צו מיר די וואך א אינגערמאן פון מאנסי, וועלכע מאנסי בטלן וואס דו ביסט, וואוינסט א גאס אוועק פון ריבניצער רבי'נס ציון.

און ס'מאכט די סענס מיט די רעכענונג. און קרעדיט קארד, דארפסטו וויסן צו דו קענסט האבן א קרעדיט קארד, נישט יעדער מענטש קען האבן א קרעדיט קארד, א אינגל קענסטו נישט געבן א קרעדיט קארד, ווייל ער גייט ער גייט עס סווייפן. קוק, ס'קומט ארויס דזשעליס. סווייפט ער, קוק, ס'קומט ארויס. ס'קומט ארויס, ער ווייסט נישט אז סוף חודש דארף מען באצאלן. א קינד קענסטו נישט געבן. סוף חודש, דארף איך טראכטן פון סוף חודש? ניין, ניין, בטחון. שוין. דו קענסט נישט האבן קיין קרעדיט קארד. ס'דא אינגעלייט קומען אלץ פרעגן, די ראש ישיבה לאזט האבן קרעדיט קארד? כ'ווייס נישט. עפן אויף א קארד, און לאמיר זען אפאר חדשים, מ'זעט צו. נאכאמאל, ס'איז א גוטע זאך פאר איינער וואס ווייסט ווי מ'נוצט עס. אנשטאטס נוצן די געלט וואס איך האב, נוץ איך דאס, אבער געלט וואס איך האב נישט, קען מען דאס נישט נוצן, דו שיסט דיך, דו הרג'עסט דיך אליין, ווייל דו גייסט נאכדעם אנהייבן צאלן ריבית, דו גייסט אנהייבן צאלן, אה, ס'איז נישט געפערליך ריבית, וואס הייסט נישט געפערליך ריבית? וואס הייסט נישט געפערליך ריבית? דאס איז נישט קיין דזשאוק, דא אינגעלייט דא, מען קען נישט ארויסנעמען קיין קיין קאר אויף זיין נאמען, מען קען נישט ארויסנעמען א קאר אויף זיין נאמען, נו, כ'האב שוין עק וועלט. דארף יעצט וואקן, ער וויל וואקן פון עלמא ביז ליבערטי, עס מאגן זיין א גוי וואקט אויף די פיפטי טו, אין שטאט זעט מען עס נישט ווייל דא די די טרעינס די באסעס, דא אין אפסטעיט האסט נישט האסט נישט קיין קיין קאר, ער וואקט, ער וואקט א טאג, ער וואקט אהין ער וואקט צוריק, אויף די פיפטי טו מען וואקט, ס'מוז זיין ער וואקט זייער ווייט ווייל ס'איז נישטא קיין אפילו קיין ראודס אריין, ער וואקט ער וואקט.

גייסט צו א ציון פון א צדיק, בעטסט דעם אייבערשטן רבונו של עולם ס'איז בזי בזיונות, וואו איז דען דער גלאז ווען ער קומט מיט די קאפי, ער קען נישט נעמען א קאפי אין שול, ער האט א קאפי א ספעשל קאפ, יא? ער האט א ספעשל קאפ מיט א פינקע שטרוי, זאג מיר אינגערמאן. ווי לעבסטו? אין וואסערע עולם? אין וואסערע אין וואסערע פלענעט ביסטו? וואס וואקסט ארום? ביסטו א קטן? א טאליש? וואס ביסטו? וואקסט ארום מיט א ליידיגע קאפ? א שאל גייט מען אויך נאר ווינטער? וואס איז דער שאל זומער אזוי? מען דארף נאכמאכן, ער וואקסט און ער קומט. גיי צו א ציון פון א צדיק, בעט דעם אייבערשטער, רבונו של עולם, ס'איז בזיונות, רבונו של עולם, איך האב נישט קיין געלט. רבונו של עולם, איך לעב אין א חלום, איך מאך נאך דעם, איך מאך נאך יענעם, רבונו של עולם העלף מיר! ווי לאנג נעמט עס? פאר מען נעמט מ'גייט א ציון, פארט דורך, רבונו של עולם, דארף נישט ווארטן דווקא צו גיין צו א ציון, מ'קען, ווי מען איז קען מען רעדן צום אייבערשטן, דאס דארף מען גיין פארציילן פאר מענטשן, דאס דארף מען גיין לייגן ספרים פאר מענטשן, מען קען רעדן צום אייבערשטן.

די געמאכטע זאכן די פאליטישאן פארשטייסט ביידן יעצט געפארן אויף געפארן מיט מדינת ישראל און מ'זיצט און מ'שמייכלט עס איז זיך אינעווענדיג וויל זיך איינער דעם צווייטן אויפעסן און דערשטעכן און מ'זיצט און מ'שמייכלט דאס איז נישט דאס איז נישט האט זיך ליב און פון דארט פארט מען צו די אראבער און פון די אראבער פארט מען צו די צו די כינעזער דאס איז א שפיל וואס מ'זיצט גרויסע מענטשן מ'רעדט פון שלום און מ'רעדט אינעווענדיג וויל מען זיך הרג'נען און כאטשיג אונזער ד' אמות זאל מען זיך טאקע ליב האבן טאקע ליב האבן. וויאזוי קען מען זיך ליב האבן אז יעדער מענטש האט דאך א אנדערע אנדערע וועג פון טראכטן. אויב מען האט איין אינטערעסע, איין אינטערעסע, נאר אריינברענגען דעם אייבערשטן יתגדל ויתקדש שמיה רבא. אז מען האט אינזין אייבערשטער קען מען זיך ליב האבן, אז נישט האט מען זיך פיינט. ווייל איך האב אזא וועג און דו האסט אזא וועג. דו ביסט א שנעלער, דו ביסט א שטאטער. און דו ביסט א אויסגערעכענטער און דו ביסט א צופלויגענער. און ווי קען מען ארבעטן צוזאמען? ווייל אונז ווילמיר נאר אריינברענגען אייבערשטער, אונז ווילמיר אויפשטעלן מוסדות פאר אונזערע קינדער זאלן באקומען א חינוך אייבערשטער, נישט צעטלעך אריינברענגען בוקס וואס שטייט אינעווענדיג שיינע זאכן, די קינדער זאלן דאס באקומען אין חדר, דארף נישט קיין שיינע בנינים אינדרויסן, ס'איז א שיינע בנין תלמוד תורה, און אינעווענדיג איז א אויסגעלאשענע זאך, קינדער זענען נאמבערס. גיימיר ווייטער גיימיר ווייטער, נישטא קיין הארץ ניין, מלמדים, טיטשערס, יעדע קינד איז א נשמה, יעדע קינד איז א, יעדע קינד איז א וועלט, האלט נישט ביים לערנען, זוך אין אים עפעס גוטס, האלט נישט ביים דאווענען, זוך אין אים עפעס גוטס, כ'האב אויך נישט געהאלטן ביים לערנען, מוהרא"ש האט אויך נישט געהאלטן ביים לערנען, איך האב דיך נישט אויפגענומען פאר קינדער וואס האלטן ביים לערנען. כ'האב דיך נישט אויפגענומען פאר דעם. יא נישט שרייבט מיר דא א טיטשער, קינדער ווילן נישט דאווענען. פאר דעם האב איך דיך גענומען. אז די קינדער ווילן דאווענען קענסטו אהיים גיין. דארף מען דיך נישט האבן. גענומען פאר קינדער וואס ווילן. אבער זיי דארפן דארפן. היינט איז אזוי, א קינד וואס וואס האלט נישט ביים דאווענען לערנען, טערעפי! טערעפי איז מ'זאל נעמען די קינדער וואס איינער קומט א הונדערט אויפן טעסט טראג אים צום דאקטער די לאך די לאך וואס כ'האב באקומען אלס קינד וואס איך דאנק דעם אייבערשטן אז איך בין געבוירן געווארן געבוירן געווארן פֿערציק יאר צוריק איז נאך נישט געווען דעמאלטס די שטאט האט נאך נישט געטיילט קיין געלט פאר קעיס דעמאלטס האט מען געגעבן געלט פאר סעקשן עיט, מ'האט נישט געגעבן קיין געלט פאר פאר אויב איינער פאר'חלומ'ט זיך, כ'מיין ער פאר'חלומ'ט זיך איז ער שוין א קעיס, אויב איינער האט שווערע חלומות, א אינגערמאן קומט מיר פרעגן יעצט אז די שטאט די שטאט וויל אים געבן געלט, אויב מ'גייט אראפ פאר די שטאט אז די קינד קען נישט איינשלאפן ביי נאכט אויך ס'איז פון קאוויד א קאוויד פראגרעם אויב אויב שווערע חלומות נאך אפאר טויזנט דאלער א חודש יא העלפט זאכן צו מעקן זיין דאנק איך דעם אייבערשטן אז איך האב נישט געטראגן אויף פעלד דענקסט ווי שוין געווען העלפט שוין געווען נאך נישט געווען אט יעדער יעדער בחור אין ישיבה לייגט מען ארויף אויף א שטילאי שוין, פילן, פילן, פילן. די גאנצע מען שלעפט אריין די גאנצע עולם, שוין. און די ישיבה מאכט אפאר דאלער פון דעם, מחיה. און די מוסד מ'דארף נישט לאזן. נישט דא, אסאך מאל קומען טאטעס אז זיי ווילן איינשרייבן אין ישיבה, אבער מיר זענען גרייט צו באצאלן פרייוועט, דא גייט נישט פרייוועט. אויב דיין זון דארף פרייוועט קען ער דא נישט זיין. ניין איך באצאל עס פון געלט. דארף נישט דא אין ישיבה איז נישט דא קיין פרייוועט. דא אין ישיבה נעמט ער א משניות און ער זאגט פרקים משניות. ער נעמט א גמרא און ער זאגט דפים גמרא. יא אבער נאר ווייל בעצם האט ער א גוטע קאפ און בעצם האלט ער נישט ביים לערנען און בעצם מיט א אינגערמאן קען ער זייער מצליח זיין און בעצם קען ער אביסל ארויסגיין און בעצם קען ער אריינמאכן געלט. יא דאס איז אלעס פיין און וואויל ערגעץ אנדערש. דא האמיר נישט די פראגראם. אויב דאס איז די אינטערעסע פון אנשי שלומינו, דעמאלטס קען מען זייער מצליח זיין, אויב מ'האט עפעס אנדערע זאכן אין זין, איינער זוכט כבוד און איינער זוכט געלט, דעמאלטס איז נישט שייך אז, ס'איז נישט שייך צען מענטשן, נישט שייך צו מאכן א מנין אן מחלוקת, נאר אויב די מענטשן ווילן גארנישט, ווילן נאר אייבערשטער, נאר אייבערשטער, נאר אויפשטעלן א פלאץ אז אונזערע קינדער זאלן אויפוואקסן מיט'ן אייבערשטן, אונזערע קינדער זאלן אויפוואקסן געזונט.